אין RG 540. More information about YIVO's activities today can be found at yivo dאט ארג.
א דאנק אייך, חשוב'ע צוהערערס. היינט האבן מיר די ניינטסטע פראגראם פון אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט ייווא אויף דער ראדיא סטאציע WEVD. אויף אונזער היינטיקער פראגראם האבן מיר א זייער חשוב'ן גאסט, דעם פריינד יודל מארק, רעדאקטאר פון זשורנאל יידישע שפראך,

און דעם ווערטערבוך. מיר וועלן טאקע היינט האבן מיט פריינד מארקן א שמועס וועגן דעם נאנטן שייכות צווישן ייווא און יידישן ווערטערבוך. זאגט מיר פריינד מארק, וואס איז די פארבינדונג צווישן דעם גרויסן ווערטערבוך און דעם יידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט?

אן אונטערנעמונג וואס האט אויסגעזען צו זיין און וואס איז אזוי גרויס פאר זיך, האט דער ייווא עס נישט געקאנט נעמען אויף זיך און ס'איז געשאפן געווארן א באזונדערע א ספעציעלע ארגאניזאציע פאר דעם ווערטערבוך. די דאזיגע ארגאניזאציע ארבעט לויט אן אפמאך מיטן ייווא.

מיר האבן זי שוין געפרואווט עטליכע מאל צו פארענטפערן, אבער עס זעט אויס אז עס איז א הארבע, און ס'גוט נאכאמאל ארויסצוהייבן וואס מיר האבן שוין אויפגעטאן זינט דעם דרײַ און פֿופֿציקסטן יאר ווען מען האט אנגעהויבן זיך צו פארנעמען סיסטעמאטיש מיט דעם ווערטערבוך. אין משך פון די יארן האבן מיר ראשית כל אנגעזאמלט די גוואלדיג גרויסע קארטאטעק

אונז גייט אין דעם אז מיר זאלן האבן נישט בלויז א ריין לינגוויסטישן מאנומענט פאר אלע דורות וואס האבן גערעדט אידיש און פון אלע ערטער וואו מ'האט גערעדט אידיש, אונז גייט אין דעם אז דו גלייכצייטיג זאל אויפגעשטעלט ווערן א קולטור-היסטארישער מאנומענט פאר דעם אשכנזישן טייל פון דעם אידישן פאלק, פאר דעם.

ווען מיר טייטשן אויס אזא ווארט און נאך הונדערטער הונדערטער ענליכע ווערטער, שפיגלען מיר אפ דאס וואס דאס פאלק האט געפילט, און דאס ווילן מיר דערגרייכן.
א דאנק אייך פריינד יודל מארק פאר דער זייער אינטערעסאנטער אינפארמאציע וועגן דעם גרויסן ווערטערבוך פון דער יידישער שפראך. חשוב'ע פריינד, איבער אכט טאג זונטאג דעם פֿינף און צוואַנציקסטן אקטאבער, זיבן דרייסיג אוונט וועט אין בני ישורון אוידיטאריע, דאס איז ניין און אכציגסטע גאס ביי בראדוועי, פארקומען די שלושים נאך לייבוש לערער עליו השלום, אלע ווערן פארבעטן צו קומען. הערט זיך צו צו אונזער פראגראם קומענדיגן זונטאג אין דער זעלבער צייט. דאס איז שעפטל זאק פון אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט ייווא, א גוטן טאג.